און דערנאך לכתחילה האט מען דאך אים פאר'משפט אויף עונש מוות, און דערנאך האט מען דאס אלץ געביטן, פריער אויף צען יאר אין סיביר, דערנאך אויף פינף יאר, דערנאך אויף דריי יאר, און אויף דריי יאר איז געווען א פארשיקן אים אין די שטאט קאסטראמא, און ער איז דארטא געווען עטליכע טעג, פון ג' תמוז ביז י"ב תמוז. און אזוי ווי י"ב תמוז איז דעמאלטס יענעם יאר אויסגעפאלן זונטאג, און י"ב תמוז איז אויך יום הולדת פון דעם רעבן, און ער פלעגט זיך דארפן גיין רעגיסטרירן אין ג.פ.או, דאס הייסט דארט וואו מ'האט, וואו אסירי המלכות זענען געווען אונטער זיי אונטערווארפן, איז בשעת ער איז געקומען צו גיין י"ג תמוז זונטאג זענען זיי דאך געווען געשלאסן, האט מען אים דעמאלט געזאגט אז ס'איז נאך אנגעקומען פון עיר הבירה, פון מאסקווע איז אנגעקומען אז מ'זאל אים באפרייען, און מ'איז געווען אזויפיל איבערגעשראקן דערפון אז אזוי ווי דער פאפיר איז געווען אנגעקומען י"ב תמוז האט מען געבעטן פון אים אז ער זאל אונטער'חתמ'ען און באופן כזה אז זאל זיין ניכר אז זיי זיינען ניט שולדיק, פארוואס האט זיך פארהאלטן די הודעה צו אים אז ער איז באפרייט געווארן אויף א מעת לעת. במילא פארשטייט מען דאך אויף וויפיל דער שפרונג איז געווען פון אן עונש מוות ביז אויף אזוי פיל אז מ'האט אים אינגאנצן באפרייט, און דער באפרייאונג איז געווען אויף אזוי פיל ביד רמה, אז מען האט מורא געהאט פאר א קפידא פון דער מלוכה פארוואס מען האט פארהאלטן די ידיעה צו אים אויף א מעת לעת איז האט מען דאך דעמאלט געזען בעיני בשר אז דאס איז א הנהגה ניסית און אז די נפקא מינה איז נאר געווען אז דעמאלט האבן דאס אנדערע אויך געזען און ס'איז געווען זמנים איז וואס אלעמאל געווען הנהגה ניסית נאר וואדען ס'האט זיך ניט אויף אזוי פיל אנגעזען אין עיני בשר, און אזוי האט מען אויך געזען אז פון דעמאלט אן האט מען געזען במוחש ווי אזוי די אלע עניינים וואס געפינען זיך ביים רעבן פירט זיך אלץ בדרך למעלה מן הטבע, אז אויף אזויפיל אז בשעת אין דרך הטבע האט מען ניט געקאנט ארויסזען א וועג ווי אזוי מ'וועט ניצול ווערן אדער ווי אזוי דער רבי וועט אנגיין מיט דער ארבעט.

אז אין דער מדינה קאן מען אנגיין מיט דער ארבעט און אף על פי כן איז די ארבעט אנגעגאנגען בהצלחה. אט אזוי איז איצטער אויכעט מען פון יעדער ענין דארף מען דאך זיך אפלערנען א מוסר השכל אויף מכאן ולהבא אויכעט. איז דאס איז אז זעט מען איצטער אויכעט אז כאטש אפילו אין פלוג איז דאך דא אזענע וואס פרעגן די קשיא ס'איז דאך געווען אינמיטן דער ענין, פון הסתלקות, איז אט שטייט אין ירושלמי און דער ילקוט שמעוני ברענגט עס אראפ אז אנטקעגן שמשון'ען שטייט אז עס ווערט אראפגעבראכט אין תורה שבעל פה דער לשון אז מלך ארבעים שנה, פרעגט מען אויף דערויף די קשיא די מלוכה זיינע איז דאך געווען מער ניט ווי עשרים שנה, שטייט אויף דערויף דער תירוץ דארט גופא, אין ירושלמי און ילקוט שמעוני. אז וויבאלד אז ס'האט זיך געפירט במוראו ובהנהגתו צוואַנציק יאר נאך הסתלקות אויכעט, איז דאס דעמאלט אין פועל ממש איז געווען שמשון דער שופט אויף יענע צוואַנציק יאר אויכעט. איז דאס איז אפילו ווען ס'האנדלט זיך וועגן א שופט, על אחת כמה וכמה ווען ס'האנדלט זיך וועגן א רבי'ן.

און ער פירט דערמיט אן, איז דאס ניט דער פשט אז דאס איז א ענין פון א הפסק, אדער א ענין פון ירושה וואס מען דארף דאס טיילן און דאס וויל מען יא און דאס וויל מען ניט, נאר וואס דען אזוי ווי הוא בחיים, במילא פירט ער ווייטער אן מיט די אלע עניינים, און אזוי ווי ביזי ביז איצטער איז דאך דאס געווען בהצלחה מופלגה למעלה מדרך הטבע, איז אזוי אויכעט מכאן ולהבא וואס איצטער איז דאך אשתכח יתר מבחיוהי, איז דאס אויכעט בהצלחה מופלגה למעלה מדרך הטבע.

ביתו וכל בני ביתו, און אָט דעמאָלט וועט ער זיי אַלעמען ממשיך זיין, אַחוץ דעם זכות וואָס זיי האָבן די השתתפות אַליין אין דעם רבי'ס אַרבעט, וועט עס אויך ממשיך זיין לכל אחד ואחת, לכל המצטרך לו בבני חיי ומזוני רויחי. לחיים.

מה שאין כן בגלות זה האחרון ביי דעם חשך כפול ומכופל איז דעמאלט האט מען אידן געגעבן כחות אז מען זאל ניט נתפעל ווערן פאר די נסיונות און בשעת מען ווערט ניט נתפעל און מען שטעלט זיך מיט א תוקף עצמי אט דאס איז דער בירור פון דעם נסיון

איז כאטש אפילו אמאל רעדט זיך אז דער ענין אז א ענין פון נסיון איז אינו במציאות, איז דאס במה דברים אמורים דער זאך, די זאך אליין מיט וועלכע מען מאכט דעם נסיון, אבער אין דער זאך גופא אט דאס אפילו וואס זי קען זיין א מציאות בדרך דמיון, דארף זיך אין דערויף זיין א ניצוץ דקדושה.

נאר וואס דען זיי שטייען אין אזא אין אזא מין העלם והסתר אז מען קאן זיי ניט אנרופן בשם אור אז ס'איז אז ס'איז געווארן א דער ניצוץ דקדושה אליין איז געווארן חשך אדער חתיכה עצמה נעשית נבלה וויבאלד אז פון דעם ניצוץ דקדושה איז געבליבן מער ניט ווי די מציאות אליין ווארום אלע איבעריקע עניינים אחוץ איר מציאות איז זיך נעשית נבלה.

קען מען אים אנרופן בשם ניצוץ אור דערפאר וואס ער האט נאך א ענין של אור. מה שאין כן אין נסיון איז אין גארנישט נישט געבליבן פון אים אחוץ די מציאות אליין, און דערפון נעמט זיך דער צווייטער חילוק אז אין דעם אדם העובד עבודת הנסיונות גייט דארף ער דאס ניט ארבעטן בדרך מלחמה, בדרך שקלא וטריא וואס אויף דערויף שטייט זיך אז צלות שעת צלותא שעת קרבא אט דעמאלט הייבט מען אן די מלחמה פון עבודת הבירורים וואס בכלל איז זיך די עבודת הבירורים איז זיך דעמאלט בשעת אכילה ושתיה אדער בהשתמשות בכל עניינים הגשמיים כדי אבער מען זאל קענען ניט נאר אז דער דבר הגשמי זאל אים ניט ממשיך זיין למטה

דורך די התבוננות שקודם התפילה, און דערנאך דורך דאס וואס ער איז זיך מתבונן אין תפילה גופא אין עבודת פון אופנים וחיות הקודש וואס דאס איז דער שורש פון נפש הבהמית ביז וואנעט ער פועלט א חלישות כללי אין זיין גוף ונפש הבהמית ובדרך ממילא אין חלקו בעולם און דערפאר איז אסור לאכול קודם התפילה און אסור לעשות צרכיו קודם התפילה ווארום איידער ער האט ניט געפועלט די חלישות כללי ביי זיך ובחלקו בעולם

נישט בדרך מלחמה נאר וואס דען בדרך תוקף עצמי וביטול עצמי, און מיט וואס נעמט ער דאס? נעמט ער דאס ניט מיט זיינע כוחות ניט מיט עבודה על פי טעם ודעת, נאר וואס דען ער נעמט דאס מיט זיין עצם. וואס אט דאס איז דער פשט וואס שטייט אז עבודת הנסיונות איז פארבונדן מיט יחידה שבנפש, און בשעת די עבודה הייבט זיך אן מיט יחידה שבנפש אט אט דעמאלט האט זי כ ו האט זי בכח, אויף מהפך זיין דעם יחידה פון לעומת זה אט די יחידה פון נפש הבהמית איז אמאל שטייט אויף דערויף דער לשון אז דאס איז די עבודה גאר ניט בדרך ניסיון פון און ס'איז לכאו' פארט א ניסיון איז אין וואס באשטייט דער ניסיון אז ער זאל מעורר זיין און ביי אים זאל קומען לידי גילוי די עבודה מצד יחיד

איז אט א דעמאלט איז ניט שייכות אין דערויף קיין שקלא וטריא און ניט שייכות אין דערויף קיין דרך מלחמה ווארום בשעת ביי אים איז בפשיטות אז ער איז זיך מתענג פון דעם ענין איז אט א דעמאלט גייט דא ניט אן קיינע טענות ומענות און קיין אויסטענה'ן זיך וויבאלד אז דא ביי אים גייט הייבט די עבודה מצד יחידה שבנפש אלוקית וואס איז מהפך דעם יחידה פון נפש הבהמית יחידה דקדושה.

במילא זעהן מיר אז אין די חילוק כללי פון ניסיון און בירורים איז פועל איז דורך בדרך ממילא קומען ארויס אט די אלע חילוקים פרטים אז ערשטנס מצד דעם דבר מיט וועלכע מען דארף מברר זיין און מעלה זיין איז דער חילוק אז דא איז בהעלם והסתר לגמרי דערפאר וואס דא איז געבליבן מער נישט ווי די מציאות אליין לאידך גיסא אבער וויבאלד אז דא איז דאך דא די מציאות אליין איז דאס על דרך דוגמא ווי שטייט דא פארוואס איז דווקא אין דורות האחרונים דא דער ענין פון מסירת נפש דערפאר וואס אין דורות הראשונים וואס איז געווען די עניינים פון שכל בהתגלות איז שכל פארדעקט אויף מסירת נפש מה שאין כן פונקט אזוי ווי ביי עקב איז לייכטער פועל'ן מסירת נפש ווי ביי ראש אזוי בעקבתא דמשיחא איז לייכטער פועל'ן עניינים פון מסירת נפש

נאר וואס דען ער דארף גיין מיט א תוקף פון ביטול עצמי, איז במילא דורך וואס קען ער אהין צו צוקומען, קען ער צוקומען דווקא מיט יחידה שבנפש וואס יחידה פון נפש אלוקית איז מהפך דעם יחידה פון נפש הבהמית און דאס פועל'ט במילא בדרך ממילא פועל'ט ער ביי זיך א השתוות

און אָט אָ דאָס איז אויכעט, וואָס דווקא אין דעם גלות חשך כפול ומכופּל דעם איצטערדיקן, וואָס נאָך דערויף דאַרף זיך זיין את רוח הטומאה אעביר מן הארץ, מיט מברר זיין אַפילו די ניצוצות האחרונים ביותר און די וואָס זיינען בהעלם והסתר ביותר, דערנאָך וועט זיך זיין ומלאה הארץ דעה את הוי', אַז ס'וועט זיין בגלוי, אָט אָ דאָס, וואָס מ'האָט צוגעזאָגט אין דער תורה, אַז מנסה הוי' אלקיכם אתכם לדעת,

און ביישטיין אויף אזא מין אופן אז מ'זאל ארויס נעמען אט א די ניצוצות, און דורך דערויף איז מען זוכה אז דערנאך איז קומט מען צו לדעת את הוי' אלוקיכם, אז אט דער גאנצער ענין פון נסיון איז דאך ניט פאר ז איז זיך דאך ניט א ענין צוליב זיך, נאר פארוואס איז מנסה הוי' אלוקיכם אתכם נאר כדי דאס מער נישט כדי זאל זיין לדעת כדי מען זאל קומען צו מלאה הארץ דעה את הוי' דורך דערויף וואס מ'וועט ביישטיין אט א די אלע העלמות והסתרים.

איז אָט אָ דעמאָלט איז מען מבטל אָט אָ דעם ניסיון און מען איז מברר און מעלה דעם ניצוץ וואָס אין דערויף באַהאַלטן און דורך דערויף איז מען איז מגלה בעולם אָט אָ דעם גילוי וואָס ס'וועט אינגיכן זיין בגלוי ממש על ידי ביאת משיח צדקנו אָבער די הכנה לזה דאַרף דאָך זיין דורך עבודת כל אחד ואחד זמן הגלות, ובפרט אין דעם גלות האחרון און אין דעם גלות גופא אין דעם עקבתא דעקבתא דמשיחא, וועט בשעת יעדער וועט דורכטון אט א די עבודה ווי דער רבי שרייבט אין מאמר מיט א תוקף עצמי און מיט א ביטול עצמי, וועלן מיר אלע במהרה זוכה זיין אז בעגלא דידן וועט נתגלה ווערן אט א די אלע גילויים און אורות און עצמות ומהות אין סוף ברוך הוא על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. מדרש דערציילט ער אזא מעשה אז מ'האט ארום געגאנגען און געזאגט מי האיש החפץ חיים ס'הייסט מען איז ארום געגאנגען און מען האט פארקעפט לעבן אז איך מיין אין עולם הזה איז דאס אויכעט דא און דערנאך איז במילא דאך ארויס געקומען אן ענין הפכי אז ס'איז דא אזא מין ביזנעס וואס ווערט אנגערופן לייף אינשורענס.

דארף עס זיין יזכיר לו יום המיתה און ער האט קיין אנדער ברירה ניט איז מהיכי תיתי. אבער דערנאך דארף זיין די עבודה אז ער זאל זען אז אלע זיינע קאסטומער דאס הייסט אלע רמ"ח אברים זאלן מאריך ימים ושנים זיין און אויף דרוף שטייט דאך אויכעט די עצה אין חסידות אז דורך דרוף וואס מען פועל'ט א ביטול אין גוף איז דאך יראת הוויה לחיים יראת השם לחיים דער ביטול איז ממשיך חיים פשוט אין גוף הגשמי

דארף מאכן א יום טוב. וויל מאכן א יום טוב א הילולא אדער א יומא דפגרא איז בכלל אין נגלה איז דא אויף דרוף א גאנצע סוגיא אין ראש השנה

און בכל תפוצות ישראל איז אנגענומען אז ס'איז צוגעקומען כמה וכמה ימים וואס דעמאלס פראוועט מען א יום טוב על נס שנעשה לקהל אדער על נס שנעשה ליחיד מסוים אדער על נס שנעשה לצדיק. איז דא אויף דרוף אן אריכות אין שאלות ותשובות וועלכע ברענגן חתם סופר וועגן דרוף מיט דער מסקנא אין דרוף אזוי ווי די גמרא ברענגט דארט א צווייטן תירוץ. אז פארוואס איז בטלה די עניינים פון די ימים טובים פון מגילת תענית איז דערפאר וואס זיי זיינען געווען פארבונדן מיט עניינים פון בית המקדש אדער מיט עניינים פון ירושלים בבנינה און במילא איז בשעת לאחר החורבן איז דאך אט א די אלע ימים טובים דערמאנען פארקערט אויפן חורבן איז דערפאר זיינען בטל געווארן יענע יומי דפגרא. מה שאין כן בשעת מען מאכט א ענין על נס שנעשה בחוץ לארץ, אדער אויף א נס וואס איז ניט פארבונדן מיטן בית המקדש אדער מיט ירושלים בבנינה, איז קיין סתירה ניט פון דער סוגיא אז מען קען מתקן זיין א יומא דפגרא. און אטא דאס איז אויכעט דאס איז מתאים דערמיט וואס רעדט זיך אומעטום אין אסאך ערטער אין חסידות, אז לאחר החורבן,

און דאס איז אויך נאר געווען א ניסיון וואס איז געווען פארבונדן מיט אידן, צומאל גערעדט דא אין די אלטע פארברענגענס אקעגן די נפקא מינה פון נס פון י ט כסלו, אז בשעת מען האט געדארפט האבן א העלם והסתר אויף פנימיות התורה האט האט דאס געמוזט קומען דורך א אידן ווארום א גוי איז בבואה דבבואה לית להו. על דרך זה איז אויך געווען בשעת ס'איז געווען דעמאלט די מאורעות מיטן רבי'ן זענען געווען אידן ביענקא

איז במילא אז קמייתא בטלי האט מען קיין ארט ניט אויף ווייטערדיגע, בשעת דא האנדלט זיך למעלה מדרך ההשתלשלות און דא האנדלט זיך ניט בדרך שקלא וטריא, נאר וואדען דורך דערויף וואס א איד איז ביי זיך מעורר דעם תוקף עצמי און דעם ביטול עצמי, איז במילא איז קיין פלא ניט וואס אין א חשך כפול ומכופל קומט צו נאך א יום טוב. און דערפאר ווייס מען אז ס'איז געווען אין א צייט ארום האט מען דארט ארעסטירט נאך א רב, און בשעת ער האט מיט זיי גערעדט פארוואס האט מען עם ארעסטירט האט מען עם געענטפערט אין ג פ או אויף רוסיש דא ניט אלע קענען רוסיש וועל איך זאגן אויף אידיש דעם תוכן אז וואס זייט איר דערשראקן וואס מען האט אייך ארעסטירט וועט צוקומען ביי חסידים נאך א יום טוב מען האט ארעסטירט דעם ליבאוויטשער איז צוגעקומען י ב תמוז מען האט אייך ארעסטירט מ'וועט אייך באפרייען וועט צוקומען נאך א טאג. האבן זיי אין ג פ או גופא מכיר געווען אט דעם העלם והסתר ווי ער איז געווען פריער גרויס און זיי האבן אליין געדארפט מודה זיין אז עתה ידעתי כי גדול הוי' מכל אלקים אז ס'איז מער גארנישט ניטא ווי אלוקות און במילא איז קיין פלא ניט אז אפילו אין דעם חשך כפול ומכופל איז צוגעקומען נאך א יום טוב און אט דאס איז אויכעט וואס דער רבי האט דערציילט אז בשעת ער איז געזעסן ארעסטירט איז על פי חוק המלוכה דארף מען אראפ נעמען א פיקטשער ווי מען זאגט דא א פאטאגראפיע פון יעדערן וואס מען ארעסטירט אזוי ווי ביי עם מען האט עם דאס ניט אראפגענומען ביז איידער מען האט עם אריינגעפירט אין צעלע אין דעם חדר המאסר איז מען געקומען צו גיין צו עם שבת און מען האט געוואלט עם דעמאלט פאטאגראפירן אז עס איז געווען שבת אזייגער דריי צו צוויי צו פיר בייטאג איז דער רבי געזעסן מיטן טלית איבערן קאפ

וואס ער איז געווען א רב א רבי און וואס ער טוט מיט א טלית איבערן קאפ איז אף על פי כן בשעת'ן מ'איז אריין געגאנגען ביי זיי גופא דארט וואו ס'איז געווען ארום און ארום זייערע מענטשען אלע פארשטאנען זיי האבן דא ניט וואס צו טון וואו האט דאס אן ארט אין שכל.

מחבבי תורה ושומרי מצוה, און אפילו אט די וואס נאר בשם ישראל יכונה, איז פונקט אזוי ווי זיין גאולה איז ער געווען בדרך למעלה מדרך הטבע,

און מיט א מאכט און מיט און האנט, מיט א ביטול עצמי און מיט א תוקף עצמי, איז אטא דעמאלט ווערט בדרך ממילא בטל די אלע העלמות והסתרים מיט די מניעות ועיכובים, און אטא דעמאלט קען מען אויספירן די שליחות וואס מען האט אויף אונז ארויף געלייגט למטה בעולם הזה הגשמי והחומרי ולמטה מעשרה טפחים,

און ווי דער כלל וואס די גמרא גיט ארויס אז ס'דארף זיין מעלים בקדש אז מ'דארף גיין אלס העכער און העכער. ס'דא אבער אזוינע וואס ביי זיי פאדערט זיך אז זיי זאלן דאס טון פשוט בגשמיות אויכעט. בכלל זעט מען אין חכמת הרפואה אז בשעת מ'געפינט זיך א לענגערע צייט אין דער זעלבער סביבה,

ווי די גמרא זאגט איז דארף זיין די גמילת חסדים מיט אהבת ישראל אז זיי דארפן נעמען אויף זיך יעדערער א פאר וואכן אין יאר אויף א אפגעבן זיך מיט מקרב זיין לבן של ישראל לאביהם שבשמים און בפרט איינווירקן אויף נוער אז זיי זאלן ווערן נענטער צו לימוד התורה ביראת שמים און אויף קיום המצוות בהידור מצוה. די גופא נסיעה איז פשוט כפשוטו וואס מען דארף ארויספארן פון ד' אמות וואס מען געפינט זיך אין א קרן אורה זו תורה און מען דארף פארט ארויס אין א פינסטערער גאס און מען דארף דארטן מאכן ליכטיג אזוי איז אויכעט ברוחנית איז דאס ביי יעדערן גאולה הייסט דאך אז מען פארט ארויס פון מצרים וגבולים אפילו פון די אייגענע מצרים וגבולים אדער נאך בעסער אויב מען וויל ארויס פון פרעמדע מצרים וגבולים. איז דערצו דער וועג אז מען זאל זיך פריער באפרייען ארויספארן פון אייגענע מצרים וגבולים, ווי בדרך ממילא אט די האבן פרעמדע מצרים וגבולים קיין שליטה ניט, איז דארף יעדערער ביי זיך וויסן אז מזמן לזמן דארף ער אינגאנצן פון זיך ארויספארן. נאר וואס דען ער דארף ניט פארן גלאט אין א וועג וואס ער וועט זיך אליין קלייבן, דארף ער פארן בדרך המלך, המלך זה מלכּו של עולם, װאָס דאָס איז דער אײבערשטער, און װאָס ער האָט אונדז איבערגעגעבן דבֿרו אַדורך על-ידי מאַן מלכּי די רבנן, ובפֿרט איז דורכן רבין, װאָס ער איז געװען דער מנהיג הדור און איז דער מנהיג הדור, האָט ער זיך אָנגעװיזן את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון, איז אַף אַ װעג געמאַכט געװאָרן ניט אַז מע זאָל זיך אַװעקשטעלן אַפֿן װעג און בלײַבן שטײן אַפֿן זעלבן אָרט,

און בפרט נאך מער וואס דארף מען טראכטן אז ס'וועט זיין א דמיון, אפשר וועט זיין ניט קיין דמיון גלייך על אתר, און אויב ניט איז זיין ניט זיין ניט שפעטער מיט א שטיקל צייט, אבער בכל אופן איז אינו מת מן הזקנה עד שיהא כאחד מהם. לחיים, לחיים, לחיים.

איז דאך א שאלה תורה מה תהא עליה, וואס וועט זיך טאן מיט די גמרות און מיט די פוסקים און מיט די רמבם'ס, אט די פאר וואכן וואס מען צעגייט איז ערשטנס זיי צעפארן זיך ניט אלע בבת אחת, זיי צעפארן ניט ע פארן פריער אביסל און זיי אלעמאל איבערלאזן די אנשי מעמד וואס זיי לערנען תורה פאר זיי אויכעט, און דערנאך איז דאך דער ענין אפילו בשעת מען לערנט, אפילו בשעת מען פארט ארויס לערנט מען זיך אויך אביסל. אוודאי מען לערנט ניט אזויפיל וויפל מען לערנט בכותלי הישיבה, און מען האט ניט אזא מין דעה צלולה אויף מחדש זיין חידושים ווי מען האט בשעת מען איז בכותלי הישיבה, אבער לערנען למיגרס און לערנען פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית,

ווי מן הסתם מיינט אים דער פוסק אז כאטש אפילו ער וועט פארן אין וועג און וועט זיין אין קאנטרי איז אף על פי כן וועט ער אויך לערנען תורה און אויפטאן אין תורה. נאר וואס דען ס'דארף זיין כל האומר אין לי אלא תורה אליין איז קיין דרך ניט דארף ער האבן גמילות חסדים אויכעט, דארף ער אויסניצן לכל הפחות עטליכע וואכן אין יאר אויף מקרב זיין ליבם של אביהם של ישראל לאביהם שבשמים.

אין פרנסה גשמית איז דאך זיכער אז זיי דארפן אויך טראכטן וועגן פרנסה רוחניות אויכעט. בני תורה קענען זיך אמאל א טעות האבן אז וויבאלד אז זיי זענען פארבונדן מיט תורה אליין איז פארוואס דארף מען האבן מצוות וויבאלד אז מצוה שאפשר לעשות על ידי אחרים איז ער דאך דעמאלט פטור פון איר איז דארף ער דאס האבן ניט דארף ער דאס האבן צוליב זיך כדי ביי אים זאל די תורה זאל זיין בשלימות

ווייל דאס מיינט מען צדקה גשמית כפשוטה להחיות נפש רעבים ללחם וצמאים למים, און להחיות רעבים ללחם זו תורה ולמים זו תורה, און צו מצוות ווייל זיי ווערן אויך אנגערופן בשם וואס אויף זיי שטייט אויכעט דער לשון פון אכילה ושתיה, במילא איז דאס ניט נאר ניט קיין איבוד זמן פון לערנען, פארקערט דערנאך האט מען הצלחה מופלגה.

כמה וכמה מאכן נאך גרעסער. איז אויף דרופ איז דא א ווארט וואס דער רבי האט דאך געזאגט וואס ער האט געהערט פון זיין פאטער בשם פון זיין זיידן אז ער האט געזאגט אז די וועלט זאגט אז מען קען ניט ארונטער דארף מען אז מען קען ניט ארונטער דארף מען אריבער און איך זאג אז מען דארף לכתחילה אריבער און מען דארף לכתחילה גיין מיטן תוקף און אט דאס אט דער וועג מיט וועלכן דער רבי דער שווער איז געגאנגען. ווי ער האט געזאגט אז ער איז אלעמאל געווען א בעל חוב ווארעם וויפיל געלט ס'נישט געווען האט ער אלץ געזען אז די הוצאה זאל זיין נאך א גרעסערע און דערפאר איז אבער געווען די צווייטע זאך וואס ער האט מסיים געווען אז ער חס ושלום קיין בעל קיין באנקראט נישט געווען ווארעם בשעת מ'גייט מיטן אייבערשטן און מ'באווייזט דעם אייבערשטן די וועג אז מ'קוקט נישט אויף קיינע העלמות והסתרים במילא נעמט מען זיך ארויס דעם ניצוץ פון דעם נסיון.

און טאמער וועט אביסעלע פעלן איז לוו עלי ואני פורע, זאגט דאך אויף דערויף די גמרא אין ביצה אז אויך אין דערויף גייט אריין בחינה דאיך בניו לתלמוד תורה, חוץ מיט אז אלע עניינים זיינען נפסקים בעשרת ימים שמראש השנה עד יום כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד יום הכיפורים, און דערנאך איז דא חוץ מהוצאת שבתות ויום טוב און תלמוד תורה, איז אטא דאס איז כאטש אפילו מען האט אויסגעשטעלט אפילו דעם בודזשעט למעלה,

און השגחה פרטית איז גאר נישט דאס וואס מ'האט גערעכנט פריער. היינט וויבאלד אז דאס איז ביי אן עלה נידף אזא מין שינוי אין השגחה פרטית, איז על אחת כמה וכמה אין השגחה פרטית וואס האט א שייכות מיט מין המדבר, מיט איש הישראלי, מיט א שומר תורה ומצוה, און מיט א ענין וואס איז פארבונדן מיט תורה ומצוה, איז דאך איז שלא בערך דער ענין פון השגחה פרטית על פי

וואס מען האט אויסגעפירט דעם אייבערשטנ'ס שליחות בעלמא דין, און מען האט עס אויסגעפירט ניט פאר זיך, נאר מען האט עס אויסגעפירט בשל אחרים, במילא איז דאך דערויף ניטא קיין חששות, אז טאמער אז דא מישט זיך אין דערויף עפעס אריין נאך א ענין. איז דאך לכאורה בפשטות הגמרא אז דאס דארף נישט שאטן, איז במילא דארף מען זיך נישט אנקומען צו די שיטה פון השגחה פרטית פון בעל שם טוב דווקא, מען דארף אפילו נישט אנקומען בכלל צו ענין פון השגחה פרטית, דאס איז דאך א ענין אין תורה, אז א דין אין תורה אז שלוחי מצוה אינן ניזוקין לא בהליכתן.

במה דברים אמורים בשעת מען טראכט וועגן זיך, נאר וואדען מען טראכט מיט זיך אויף דעם וועגן זיך אין דעם אופן אויף דורכפירן דעם אייבערשטנ'ס שליחות, במילא גייט ער זיך מיט זיין וועג, מאכט זיך אינמיטן א נסיון, ווערט ער דערפאר ניט נתפעל, און ניט ער גייט אויף קעגן דעם נסיון על מנת שיעשה לו נס, נאר אויב אפילו ס'עט ניט זיין קיין נס, איז אף על פי כן ער טוט זיך זיין. בשעת אבער מען טראכט אויך וועגן דער וועלט, און מען טראכט אז אין דער וועלט דארף מען זען אז ס'זאל ווערן דער יתרון אור מן החשך אז די וועלט זאל ווערן א קרן אורה זו תורה און מצוות, און ס'שטייט דאך אנטקעגן די זאך וואס משה איז געווען עניו מכל בני אדם ומכל האדם אשר על פני האדמה, שטייט דאך אויף דערויף אז דער פשט איז אז ניט ער האט ניט געוואוסט די מעלות. זיינע. משה רבינו איז געווען חכמה דאצילות במילא האט ער געוואוסט אלע עילויים וואס ביי אים איז דא, אבער אף על פי כן האט עס ביי אים גורם געווען מער נישט ווי עניוות, צום היפך אבער די מעלות זיינע האט ער געוואוסט, במילא בשעת ס'איז דא א צדיק א מנהיג א דור.

און ער ווייסט די כוחות וואס מען האט עהם געגעבן, במילא האט דאך דער רבי דער שווער געוואוסט אז אט אט די עניינים אויף דורכברעכן דעם העלם והסתר וואס איז געווען באותה שנה ובאותו דור ובאותו מקום, האט מען געדארפט האבן אט אט די כוחות וואס איז ביי עהם געלעגן. איז לכאורה וואלט ער זיך געקאנט טראכטן בהדי כבשי דרחמנא למה לך, און ער האט זיך געקאנט גיין זיין וועג,

פירן אויף דעם געזעץ. ביז וואנעט ס'איז געקומען די לעצטע אסיפה איז אנגעקומען א ידיעה פון שר הפנים אז אויב מ'עט נישט דורכפירן דעם געזעץ איז ער זאגט ער צו אז ער וועט זען מ'זאל מאכן פאגראמען, דאס הייסט א פרעות ביהודים אין הונדערט און איין שטאט.

איז געווען שייכות אפילו דארטן אויכעט ענין פון מהרהר אחר רבו חס ושלום, ממילא דאך על אחת כמה וכמה מצד הגוף איז דאס נותן מקום לחלישות, און במילא קאן זיין א שינוי אין די ויתקיימו על ידי.

און במילא האט מען עם צוגעשארט א ענין וואס ער געדארפט האבן דעם שליסל פון תחיית המתים, אז ער איז געקומען בעטן דעם שליסל פון תחיית המתים, האט מען עם געענטפערט אז יאמרו שתי מפתחות ביים תלמיד און איין מפתח ביים רב, איז דאך דאס ניט קיין דרך ארץ, איז אויב דו ווילסט האבן דעם שליסל פון תחיית המתים, גיב אפ צוריק דעם שליסל פון מטר. במילא האט זיך אנגעהויבן גשמים ביי אידן. געזאגט דעמאלט אין פארברענגען אז מען האט געזען ביי צדיקים וואס צדיקים האבן געהאט מער ווי איין שליסל ווארום בבת אחת אין די זעלבע צייט פון יחידות פלעגט מען ביי איינעם אפטאן א ענין פון תחיית המתים ביי צווייטן אפטאן א ענין פון חיה און ביי א דריטן אפטאן א ענין פון גשמים מילא האט מען געהאט צוויי שליסלען אדער דריי שליסלען מילא זעלבסט פארשטענדליך איז ארויס א פייער איך זיכער גערעכנט אז דער פייער איז וואס דאס איז היפך הגמרא. די וויץ זאגן דאס א ענין אז די גמרא זאגט אז ס'קען נישט זיין. איז הער איך אבער אז די קפידא איז ווייל מ'האט זיך אנגענומען פאר אליהו הנביא'ס כבוד קומט זיך אויס אז אז דער צדיק קען זיין גרעסער ווי אליהו הנביא איז ממילא דאס וואס היפך הגמרא ארט ניט אבער אז חס ושלום פוגם זיין אין כבוד פון אליהו הנביא און שטעלן דעם צדיק העכער פון אים איז אט דא איז מען אריין אין א קפידא אין א רוגז און ווי האט מען דאס געקאנט זאגן אזא מין ענין.

דאס איז בנוגע צום ענין פון כבוד שבדבר. מיט אליהו הנביא דארף מען זיך בכלל נישט טשעפען, די גמרא זאגט אז אליהו הנביא אז אליהו איז א קפדן וואס דערנאך קיינער נישט קיין זיך קיין פאראיבל נישט האבן, אבער בכל אופן מוז עס א יונית זיין אויף פארברענגען און זיך נאך משכיל נאך אלע זאכן וואס שטאמט דא דורכגיין אלע עניינים גלאטיג פאר אלעמען. וואס איז דא יא נוגע וויבאלד אז די גמרא זאגט אז מען קען נישט זאגן שתי מפתחות ביד התלמיד און אחד ביד הרבי ווי קען דאס זיין ביי צדיקים? איז אז דאס איז דער ביאור אויף דערויף איז אז ס'דא אין שליחות גופא איז דא אזאנע עניינים וואס א שליח קען טון ס'דא אזאנע עניינים וואס א שליח קען נישט טון דא איז ב בדוגמא ווי מצוה שבגופו דערנאך איז דא דער ענין פון הפרת נדרים ס'דא כמה וכמה עניינים וואס אויף דערויף איז ניטא דער ענין פון שלוחו של אדם כמותו. וואס דאס דארף טון דער בעל הבית אליין, במילא זעהט מען זיך אז כאטש אפילו שלוחו של אדם כמותו, אבער אין דעם כמותו איז דא באשטימטע הגבלות. ס'דא אזא מין ענין וואס שטייט אין חסידות שטייט אז פארוואס עפעס ביי א בן מסירת נפש על האב על פי שלחן ערוך קען מען ניט מאנען כאטש אפילו ס'ברא כרעא דאבוה, ביי א נשמה מסירת נפש אויף אלוקות קען מען יא מאנען, מצד דערויף וואס בנים אתם להוי' אלקיכם, דערפאר וואס ברא כרעא דאבוה ווערט אבער דערנאך דער בן א מציאות בפני עצמו. אבער דאס וואס נשמות זיינען בנים אתם להוי' אלקיכם זענען זיי דערנאך אויך הוא וחכמתו אחד אפילו לאחר שנתלבשה הנשמה בגוף במילא איז זי מיטן אייבערשטן איז דאס איין זאך במילא בשעת ס'האנדלט זיך וועגן א שליחות וואס ס'גייט מלמעלה. און דאס גייט בדרך שלוחו של אדם כמותו, מיט א באשטימטע הגבלה, איז דאך דאס ניט דער מעלה אליין, ווארום ס'איז דאך דא עניינים וואס דאס איז ניט כמותו, איז אט דעמאלט איז ניט שייכות צו זאגן אז זאל זיין שתי מפתחות ביי דעם שליח אדער ביים תלמיד, און איין מפתח ביים בעל הבית אדער ביים רב, דערפאר וואס דאס איז ניט קיין דרך הכבוד. ווי איז אבער אז אלע דריי מפתחות געפינען זיך ביים אייבערשטן,

איז דאס איז געווען דער אייבישטער אליין, איז במילא בשעת ער האט געהאט תענוג איז דאס געווען דער תענוג האדון, און דאס אלץ וואס ער האט געטון האט דאס געטון דער יד האדון. במה דברים אמורים וואס דאס קען זיין בשעת א צדיק איז געזעסן אויף יחידות און מ'איז צו אים אריינגעגאנגען וועגן א ענין של מפתח של חיה מפתח של גשמים מפתח של תחיית המתים איז האט ער געענטפערט אויף יחידות ווי דער אייבישטער האט איהם אריינגעגעבן בנשמתו, און ווי דער רבי האט אמאל געזאגט אז דאס ענטפערט יחידה שבנפש דערפאר רופט זיך דאס אן בשם איינע פון די טעמים פארוואס דאס רופט זיך אן בשם יחידות, און פארוואס ווערט דאס אנגערופן יחידה דערפאר וואס דאס איז מקבל פון דעם ניצוץ קטן אחד וואס ער ווערט אנגערופן יחיד. ובמילא איז דאס ניט דער פשט אז שלשה מפתחות ביד התלמיד און ס'איז ניטא קיין מפתח ביד האדון דאס איז אלע שלש מפתחות ביד האדון, ווארום אט אט דער וואס זיצט און ענטפערט אויף יחידות ענטפערט דאס יחידה שבנפש, וואס זי חבוקה ודבוקה בך קאן זי האבן אלע דריי מפתחות. די קשיא איז דאך פארוואס אויב אזוי איז דאך אליהו הנביא אויך אזוי געווען? איז ווען אליהו הנביא וואלט געהאט דעם שליסל פון גשמים אויף טאן טוב איז אט דעמאלט וואלט ער טאקע געקאנט האבן אלע שלש מפתחות אויכעט, ווארום ער וואלט דאס געטאן אויך בשם הווי' הדובר בו ווי עס שטייט אין קונטרס אחרון אז דער מלאך איז נקרא בשם הווי'. דעם שליסל פון גשמים האט אליהו הנביא געבעטן אז זאל שלש שנים זאל נישט זיין קיין טל ומטר. דער אייבערשטער איז מפי עליון לא תצא הרעות, איז דאס איז דאך א כלל אז אין מזכירין שם שמים על הרע, במילא בשעת אליהו הנביא האט געהאלטן די מפתח של גשמים האט דאס ניט געהאלטן די מציאות האדון און מער ניט, ווארום דעמאלט איז מפי עליון לא תצא הרעות. ווען נאר וואס דען ער האט דאס געהאלטן אלס א תלמיד האלט און אלס א תלמיד וואס דארף פארהיטן דעם כבוד הרב און במילא האט ער געדארפט זען אז שלש שנים זאל ניט זיין קיין טל ומטר וויבאלד אז ער האלט דאס אלס א תלמיד וואס א תלמיד מיט א רב איז דער רב מאכט זיך ניט אויף די מהות התלמיד ער איז מער ניט מפתח די חושים זיינע מיט די כחות זיינע אדער ער ארבעט איבער די כחות מיט די חושים אבער א קאפ קען מען זיך ניט ארויפשטעלן, א קאפ דארף זיך דער תלמיד האבן אן אייגענע, במילא זאגט אויף דערויף די גמרא אז ס'קאן ניט זיין אז ס'זאל זיין שתי מפתחות ביד התלמיד ומפתח אחד ביד הרב. בשעת אליהו הנביא האט אבער געטאן אנדערע עניינים, אט דארט וואו ער האט געטאן עניינים פון טבע, און דאס איז געווען דעמאלט ווען ער איז געשטאנען אין דעם אופן פון א ענין פון עבודת עבד נאמן,

מילא אט אזוי אין די עניינים אויכעט בשעת מ'האט אט א די הבטחה אז אויב מ'וועט גיין מקיים זיין אט א די שליחות און מ'וועט זי וועלן מקיים זיין דערפאר וואס דער אייבערשטער האט איבערגעגעבן על ידי עבדיו הנביאים דורך אתפשטותא דמשה בכל דור ודור דורכן מנהיג פון אונזער דור וואס דאס איז דער שווער דער רבי

דערפאר ס'האלט זיך פשוט איז אז מ'לייגט אויף דא אין דערויף אריין אלע כוחות, און כל זמן ס'בלייבט א כח ניט קיין אויסגענוצטער קאן מען אויף דערויף ניט זאגן מתמסכן ווארום ער האט זיך נאך א כח ניט קיין אויסגענוצטן וויבאלד אז דער רבי האט אונז אלעמען אוועקגעשטעלט אויפן בויען דעם בנין פון ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם אז מיר זאלן פארענדיגן אט אט דעם בנין בית המקדש פון ושכנתי בתוכם. כדי דערנאך זאלן קענען קומען און דאס זאל זיין א השראת השכינה, און ווי ס'האט זיך גערעדט אין מאמר אז וואס מיינט מען דא שכינה עיקר שכינה בתחתונים היתה מהות ועצמות אין סוף ברוך הוא איז אט א דעמאלטס סופו שהוא מתמסכן האט דער רבי אפגעגעבן אלע זיינע מקושרים אט א די אלע כוחות וואס ער האט געהאט בחיים חיותו בעלמא דין און די אלע כוחות איצטער אז ער איז פשוט יתיר מבחיוהי און ס'איז ניטא די הגבלות ווי